געהערט א מעשה פון א חסיד האט ער געהייסן ר' מענדל פוטערפאס, א איד בעל מסירות נפש, פון די גדולי החסידים פונעם לעצטן דור, ער איז געווען פון די וואס זיי זיינען זייענדיג אין רוסלאנד אין די שווערע יארן פון די קאמוניסטן וכו' האט ער זיך מוסר נפש געווען אויף עניינים פון חינוך, פון חדרים, פון ישיבות. און ער איז געווען פון די וואס מ'האט אים פארכאפט, מ'האט אים גענומען אין תפיסה, געזעסן יארן לאנג אין תפיסה, און ער איז געווען יארן לאנג אין סיביר, אין עבודת פרך, אין די קעלט, אין די ביטערע קעלט, און הונגער, אין סיביר, און ער האט דורכגעמאכט זייער שווערע יארן דארטן. ער האט דערציילט שפעטער, אז זייענדיג אין סיביר איז ער געווען אין א פלאץ וואס דארטן איז געווען כל מיני סוגי אנשים, צווישן זיי איז געווען דארטן רוצחים, פושעים, און נאך כל מיני, ס'איז אויך געווען דארטן איכעט מלומדים, ס'איז געווען כל המינים וכל הסוגים. און ער פלעגט זיך נוהג זיין אויף זעהן, אויף נעמען הוראות בעבודת השם, פון יעדע זאך ווי דער בעל שם טוב האט אונז אויסגעלערנט, און זען אין יעדע זאך וואס מ'קען פון דעם לערנען. דערציילט ער אז זייענדיג דארטן אין סיביר, איז געווען א ראש הכנופיה, א מענטש וואס איז געווען א פושע וואס מען האט אים פארזעצט צוליב כל מיני עניינים פון וואס ער האט געטון געפערליכע עניינים, און ער איז געווען דער ראש הכנופיה, אלע האבן פון אים מורא געהאט, און ער האט געקענט אפילו אז איינער איז נישט געווען אין זיין ריכטיגע זייט האט ער געקענט באקומען פון אים גוטע קלעפ, און אפט מאל אפילו געקענט אוועקהרג'ענען איכעט, מען האט געוואוסט אז מען דארף פון אים זייער זיך אפהיטן. און ר' מענדל האט מיט אים געמאכט ער פלעגט באקומען זאכן וואס ער האט אים געקענט געבן מתנות, אמאל א סיגערעטל אמאל דאס אמאל יענץ, כדי ער זאל צוזאמען מיט אים זיך קענען זיין במנוחה ער זאל אים נישט שטערן. דערציילט ער אז איינמאל ס'איז געקומען צו גיין ראש השנה, און ר' מענדל האט האט יענעם ראש השנה האט ער זיך מסדר געווען ער זאל נישט דארפן גיין ארבעטן, הגם ס'איז געווען א סכנה אין דעם ענין, האט מען געדארפט גיין ארבעטן יעדן טאג וכו', אבער ער האט מסדר געווען, זיך געמאכט קראנק, וואס זאל נאר נישט זיין, מסדר געווען איינער זאל אים, ער האט אנגעפילט די. די זאכן וואס ער האט געדארבעט, די עבודת פרך האט ער געארבעט טאפעלט וואכן צוריק, על כל פנים ער האט זיך געקענט מסדר זיין באופן כזה אז ראש השנה איז ער געבליבן אין די הייזקעלע, געבליבן דארטן אין דעם אין דעם צריף וואס דארטן האבן זיי געשלאפן, דער עולם האט געגאנגען ארבעטן און ער איז געבליבן דאווענען. דערציילט ר' מענדל אז בשעת ער האט געדאווענט איז אים איינגעפאלן, כמובן קיין מחזור איז נישט געווען, ער האט געדאווענט בעל פה וואס ער האט געדענקט. אבער ער האט א גאנצן טאג געזעצן און געדאווענט, נישט געהאט וואו צו זיך יאגן, עסן איז סיי ווי נישט געווען, האט ער געזעצן און געדאווענט און געדאווענט און געדאווענט. בשעת ער האט געדאווענט איז אים איינגעפאלן אין דעם נוסח וואס מען זאגט אין תפילות פון ימים נוראים איז דארט דער נוסח פון כל מאמינים, מען זאגט דארט דעם גאנצן אלף בית, כל מאמינים שהוא קל אמונה וכו' וכו', כל מאמינים שהוא לבדו הוא, אזוי דעם גאנצן דעם גאנצן וכל מאמינים. איז בשעת ער האט געזאגט דעם וכל מאמינים איז אים איינגעפאלן א ספק א שאלה אין קאפ, וואס איז דאס דער וואס זאגט מען דארט דעם וכל מאמינים? טאקע אזוי וכל מאמינים? אלע זענען מאמינים? איז דאך דא אסאך אידן אסאך מענטשן אויף דער וועלט אידן אויף דער וועלט וואס זענען נישט קיין מאמינים, אזוי וואס איז דאס דער וכל מאמינים? אלע זענען טאקע מאמינים אז ער איז קל אמונה, אלע זענען מאמינים אז הוא לבדו הוא ואין זולתו, אלע זענען מאמינים וכו' וכו', ס'איז אים געווען שווער און ער האט געטראכט ביי זיך אט די שאלה. נו, אזוי איז אריבערגעגאנגען די הייליגע טעג פון ראש השנה, און ער האט זיך צוריק געגרייט טון די זעלבע זאך אין יום הכיפורים. נו, ס'איז געקומען צו גיין יום הכיפורים, ער האט מסדר געווען אויכעט בעוד מועד ער זאל קענען זיך ארויסדרייען פון די ארבעט, און ער איז געבליבן אין באראק ווי עס האט געהייסן אין דעם אין דעם אין דעם צריף איז ער געבליבן דארטן דעם גאנצן יום הכיפורים. א טלית האט ער געהאט, ווי ס'זאל נאר נישט זיין, און ער האט זיך פארדעקט מיטן טלית און ער איז געזעצן און געדאווענט, כמובן געפאסט א גאנצן יום כיפור, קיין עסן סיי ווי נישט געווען צופיל, האט ער געפאסט א גאנצן יום כיפור און ער איז געזעצן אויף א זייט און ער האט געטאן אין עבודת התפילה, געדאווענט א גאנצן יום כיפור. אבער וואס איז געשען? אינמיטן האט ער אויפגעהויבן דעם טלית, א קוק געטאן, האט ער געזען אז אין באראק אין דעם צריף זיצט נאך איינער. און בשעת ער גיט א קוק ווער זיצט דארטן, איז אים געווארן שווארץ אין די אויגן, ס'איז אים געווארן ביטער אויפן הארץ, ווער זיצט דארטן אין דעם אין דעם צריף? נישט מער און נישט ווייניגער אט יענער פושע, אט יענער דער כוליגאן, יענער מענטש וואס ער איז געווען דער פחד פון די גאנצע כנופיא, דער ראש הכנופיא, ער זיצט דארטן אין דעם צריף וואו ער דאווענט. נו, ר' מענדל האט מחליט געווען אז ער פארוויקלט זיך מיטן טלית און ער וועט ממשיך זיין דאווענען און פארגעסן און נישט א קוק טון, און ער האט כמובן ווי ס'שטייט אין תניא זיך אריינגעוויקלט זיך אין דעם טלית און זיך גענומען דאווענען מיט מער כוונה, ס'ברענגט זיך אין בעל שם טוב כמשל, העומד לנגדו נכרי ומבלבלו בתפילתו, זאת עצתו בוודאי, אז ער זאל אדרבה יוסיף אומץ, אזוי האט ער געטון, ער האט געפרובט אריינשטעלן אין דאווענען מיט מער יגיעה מיט מער אומץ, און זיך איבערגעבן צום אייבערשטן, און דער אייבערשטער וועט אים אכטונג געבן פון די אלע זאכן. ס'איז אריבערגעגאנגען עטליכע שעה, האט ער ווייטער א קוק געטון, האט ער געזען אז יענער זיצט נאך דארטן. ווער ווייסט וואס יענער זוכט ביי אים, וויל ביי אים, ווער ווייסט אפשר איז ער געווארן ברוגז פון דעם וואס אלע גייען ארבעטן און ער ארבעט נישט, וואס זאל ווען נישט זיין. אזוי איז אריבער דער טאג און ער האט געדאווענט מיט ברירות עצומה, יום כיפור'דיגע דאווענען, און אזוי איז ער אדורכגעגאנגען דעם גאנצן יום הקדוש. ס'איז געווארן נאכט, ער האט געענדיגט דאווענען, אראפגענומען די טלית, איז דער מענטש וואס איז געשטאנען דארטן האט אים גערופן ער זאגט אים ער וויל מיט אים רעדן אפאר ווערטער, ר' מענדל איז געווען גרייט אויף אלץ, ווער ווייסט ווער ווייסט וואס ער וועט אים טון, ער האט אים געבעטן ער וויל גיין מיט אים ערגעץ אויף א ווינקל נישט דא צווישן אלעמען, זיך באהאלטן ערגעץ וואו מחוץ למחנה, ארויסגיין ערגעץ וואו אין א ארט וואו מען קען און קיינער זאל נישט הערן, ער וויל אים זאגן עפעס א ענין בסוד. ר' מענדל איז געווען גרייט אויף אלץ, ווער ווייסט וואס, יא, און ווי מ'האט געזאגט ער איז געווען א מענטש וואס מ'האט אלע מורא, ער האט געקענט טון וואס ער האט געוואלט, ס'איז געווען א מורא'דיגע פחד, ר' מענדל האט געזאגט קריאת שמע, ער האט געזאגט אלץ, ער איז געווען גרייט אויף אלץ זאל ווען נישט זיין, כמובן זאגן ניין איז נישט געווען שייך, און ר' מענדל איז מיטגעגאנגען. בשעת זיי זענען ארויסגעגאנגען מחוץ צו א ווייטערן ארט, ס'איז געווען שוין טונקל ביינאכט, און יענער האט פלוצלינג אויסגעפלאצט מיט א געוויין, און האט נישט געקענט רעדן. אזוי האט יענער געוויינט א משך זמן, ר' מענדל האט נישט געוואוסט וואס האט דער מענטש, וואס ער איז געווען אזוי גראב און אזוי מגושם און אזוי נידעריג, און פלוצלינג וויינט ער אזוי ווי א קינד. ר' מענדל האט פארשטאנען אז עפעס טוט זיך דא, האט נישט געוואוסט וואס. געווארט אז יענער זאל ענדיגן אויסוויינען, און שפעטער האט יענער אנגעהויבן דערציילן אים זיין סיפור החיים, און האט אים דערציילט אז ער איז גאר א איד, ר' מענדל האט אפילו נישט געוואוסט און געטראכט אז ער איז א איד, ער האט אים דערציילט אז ער איז א קינד וואס איז געבארן געווארן צו א אידישע משפחה, זיין טאטע איז אוועק זייער יונג ווען ער איז געווען א קליין קינד האט דעם טאטן קיינמאל נישט געקענט, ער איז געוואקסן ווי א יתום, געהאט די מאמען, און כמובן, קינד ווייס איך, נאך קליין קינד האט ער זיך שוין געוואלגערט אין די גאסן, און האט זיך געדרייט אין די גאסן מיט כל מיני פושעים, און אזוי איז ער אויסגעוואקסן, א גנב, און א רוצח, וכו' וכו', ער האט אינגאנצן פארגעסן פון זיין מקור פון וואנט ער נעמט זיך. ער האט איין זאך האט ער געדענקט אז ער איז א איד, אבער דאס האט נישט געהאט פאר אים קיין שום משמעות אין לעבן, און ער האט פון דעם גאנצן ענין נישט געטראכט און האט פארגעסן פון דעם. אבער. זייענדיג דא און זען ווי אזוי א איד פירט זיך, זען ר' מענדל ווי אזוי א איד וואס דאווענט, בפרט אין די לעצטע טעג, האט ביי אים האט זיך ביי אים אנגעצונדן דער אלטער ניצוץ, ס'האט זיך ביי אים אנגעצונדן דער פינטעלע איד, און ס'האט זיך דערמאנט, ער האט זיך דערמאנט אז ער איז א איד און ער קומט פון א אידישע משפחה, און ער האט זיך פארגעשטעלט אז מסתמא איז היינט יום כיפור. לויט דעם ווי ער האט געזען ווי ר' מענדל פירט זיך האט ער פארשטאנען אז היינט איז דער יום הקדוש יום הכיפורים. וואס האט ער געוואוסט פון יום כיפור? גארנישט. ער האט געדענקט אז ס'איז געווען א יום כיפור אז מ'איז געגאנגען אין שול און מ'האט געפאסט אבער ער האט נישט געוואוסט ער ער אליין האט נישט געוואוסט גארנישט נישט געקענט לערנען נישט געקענט דאווענען אבער ער האט געזען ווי ר' מענדל זיצט און דאווענט האט ער מחליט געווען אז ער וויל אויכעט דאווענען. וויבאלד אבער ער קען גארנישט דאווענען, ער ווייסט גארנישט, האט ער אנגעהויבן זיך דערמאנען וואס קען ער געדענקען, וואס געדענקט ער פון זיין פון זיינע קינדערישע יארן. גענומען טראכטן האט ער זיך דערמאנט אז זיין מאמע פלעגט מיט אים זינגען דעם מודה אני. דאס איז געווען די איינציגע זאך וואס ער האט געדענקט, די מאמע פלעגט זינגען דעם מודה אני. האט ער זיך אנגעהויבן דערמאנען, און ביז ער האט געקענט זיך דערמאנען דעם גאנצן נוסח, דעם מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ער האט זיך דערמאנט דעם נוסח פון מודה אני, און ער האט גענומען צו זיך זאגן דעם מודה אני. און האט געזען ווי ר' מענדל דאווענט, האט ער זיך אויכעט מחליט געווען אז ער גייט נישט צו די ארבעט יענעם טאג, דאס איז געווען דעם גאנצן יום כיפור וואס ער האט געזעצט אין דעם זעלבן באראק אין דעם זעלבן צריף, און ער האט געזאגט א גאנצן טאג האט ער איבערגעזונגען און איבערגע'חזר'ט דעם מודה אני, דאס איז געווען זיין דאווענען וואס ער האט געדאווענט א גאנצן טאג. און איצטער וויל ער ר' מענדל זאל אים אביסל זאגן ווי אזוי, וואס איז א איד, ווי אזוי, צו וואס ער קען טון. און דאס איז געווען דער ווי אזוי עס האט זיך אנגעצונדן ביי א אידישע נשמה דער ניצוץ אלוקי, די פינטעלע איד, אין דעם יום הקדוש פון יום הכיפורים. ר' מענדל האט דערציילט אז זעענדיג דעם התעוררות נקודת היהדות ביי אזא מין מענטשן אין דעם מאמענט, האט ער געפילט אז מלמעלה שיקט מען אים א תשובה אויף זיין שאלה וואס ער האט געהאט ראש השנה ביים דאווענען, אט דאס וואס ער האט זיך ביי זיך געטראכט דעם וכל מאמינים, צו דען טאקע אזוי איז דאס טאקע אז וכל מאמינים האט מען מלמעלה גלייך צוגעשיקט דעם ענטפער און דא האט ער געזען ווי טאקע וכל מאמינים אז טאקע וכל מאמינים אז אידן ווי ווייט דער איד איז פארקראכן ווי גראב א איד איז אדורכגעפאלן ווי נידעריג רחמנא ליצלן א מענטש געפינט זיך פון דעסוועגן דער וכל מאמינים די אמונה די אידישקייט איז ביי אים בתכלית השלימות. וואס אט דער ענין בעצם, אט דאס איז דער כללות הענין, דער מהות הענין, די נקודת הענין פון יום הכיפורים. בשעת מען טראכט זיך אריין, וואס איז דאס דער ענין פון יום הכיפורים? וואס איז דאס דער זאך פון יום כיפור? וואס מען זעט אין יום הכיפורים, זעט מען אז דאס איז בעצם די נקודה פון דעם גאנצן יום כיפור. וואס די גמרא זאגט דאך עיצומו של יום מכפר, וואס דער טייטש פון עיצומו של יום מכפר, וואס אין דעם איז פאראן כמה שיטות אין גמרא, אבער ווי ס'רעדט זיך שוין אין פוסקים, ס'ברענגט זיך אראפ אין כמה מקומות, אז כולי עלמא מודי אז ס'דארף זיין דער עיצומו של יום מכפר, אז ס'איז דא א ענין אין יום הכיפורים וואס דער עצם ענין פון יום הכיפורים איז מכפר. אין דעם גופא איז דא א מחלוקת צו ס'דארף זיין תשובה צו אפילו ס'איז נישט געווען תשובה, וואס איז טאקע דער פשט אבער? עיצומו של יום מכפר לכאורה ממה נפשך, אויב א איד טוט תשובה איז דאך כל השנה כולה איז זמן התשובה, תשובה איז דאך א זאך וואס איז נישטא עס איז נישט מוגבל אין הגבלות פון זמן, און אויב ער טוט נישט קיין תשובה וואס איז דער פשט עיצומו של יום, וואס פאסירט אין יום הכיפורים וואס דער עיצומו של יום טוט עפעס אויף? ווי ס'איז מבואר אין חסידות אז דער ענין פון יום הכיפורים איז דער זמן פון התגלות היחידה שבנפש דער פינטעלע איד, אט דער עיצומו של יום דאס איז דער עצם נקודת היהדות, און יום הכיפורים דאס איז א זמן וואס דעמאלט ווערט מתעורר ביי א אידן אט דער פינטעלע איד, וואס דאס איז וואס די גמרא זאגט יום שנתחייב בחמשה תפילות, וואס דער ענין פון חמשה תפילות, דאס איז דער איינציגער טאג אין יאר וואס איז דא דער ענין פון חמשה תפילות דווקא, וואס דער ענין פון חמשה תפילות ווי ס'איז מבואר אין חסידות איז דאס כנגד די חמשה שמות וואס ער זאגט דאך אין מדרש. חמשה שמות נקראו לה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וואס די בחינה החמישית, וואס איז כנגד תפילת הנעילה, דאס איז דער ענין פון דער יחידה שבנפש. וואס ס'רעדט זיך ארום אין חסידות, אז יעדער איינער פון די פינף שמות שבנשמה, דאס איז פינף דרגות, פינף אופנים אין די התקשרות פון א אידן מיט'ן אייבערשטן. נפש איז די התקשרות וואס איז פארבונדן מיט מעשה בפועל, קיום התורה והמצוות אין סור מרע ועשה טוב, אין קבלת עול מלכות שמים. רוח, דאס איז די ענין פון עבודה פון מידות, אהבה ויראה, רגש. נשמה, דאס איז די עבודת המח, פון לימוד און התבוננות וכו'. חיה, דאס איז די עבודה וואס איז פארבונדן מיט רצון שבנפש, וואס א איד וויל. און ער וויל למעלה מטעם ודעת, די התקשרות פון רצון שבנפש, וואס א איד וויל נישט זיין אפגעריסן פון אייבערשטן, און ער וויל זיין צוגעבונדן צום אייבערשטן, דער רצון שלמעלה מטעם ודעת וואס איז חיה שבנפש, און דערנאך איז דא דער טיפסטער ענין יחידה, יחידה ליחדך, וואס מען זאגט אין דעם נוסח הושענות, די יחידה שבנפש וואס איז מיוחד, איין און איינציגע זאך מיטן אייבערשטן אליין, מיטן יחיד, וואס דאס איז וואס מען זאגט אז א איד נישט נאר אז ער וויל נישט, ער קען אפילו נישט, יא, דער לשון הידוע פון דעם אלטן רעבן, א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיין אפגעריסן פון געטליכקייט, די יחידה שבנפש, דאס איז די פינטעלע איד, וואס דאס איז דער עצם ההתקשרות פון א איד מיטן אייבערשטן, וואס מצד דער נקודה א איד קען זיך אינגאנצן נישט אפרייסן פון אלוקות. ווי דער אלטער רעבע איז מבאר אין תניא, אז בשעת א איד טוט א עבירה, איז דעמאלט די יחידה שבנפש איז ביי אים אין אן אופן פון שינה. איינגעשלאפן. שכחה. די רוח שטות וואס איז מכסה אויף די נשמה, וואס דאס מאכט אז דער מענטש פארגעסט, ער איז נישט משים לב, אדער ער איז ער איז מצד זיין רוח שטות נארט ער זיך אפ און ער זאגט אז עודנו ביהדותו, אז ס'וועט גארנישט זיין. אבער בשעת ס'ווערט נתעורר ביי א אידן די יחידה שבנפש, די פינטעלע איד, איז דעמאלט ווערט ביי אים די נקודה אז ער וויל נישט און ער קען נישט זיין אפגעריסן פון אייבערשטן, און דאס איז די אהבה עצמית וואס א איד האט צו דעם אייבערשטן, וואס מצד דעם איז מלכתחילה איז ער קיינמאל נישט געווען אפגעריסן פון אייבערשטן. ס'איז מער נישט וואס איז ביי אים געווען א רגע פון שכחה. בשעת אבער ס'ווערט ביי אים נתעורר די נקודת היהדות, ווערט ביי אים נתגלה אז בעצם א איד איז שטענדיג מקושר מיטן אייבערשטן, און ער האט קיינמאל נישט געוואלט זיין אפגעריסן פון אייבערשטן, און דערפאר בשעת דאס ווערט נתעורר, ווערן דעמאלט נתמלא כל הפגמים און נתכפר כל החטאים, און דאס איז דער ענין פון יום הכיפורים וואס דעמאלט,

וואס אט אדער ענין איז אויכעט וואס די גמרא זאגט די משנה די סיום פון מסכת יומא. ס'דאך דא די לעצטע משנה אין מסכת יומא א זייער אינטערעסאנטע משנה. וואס די משנה זאגט אמר רבי אלעזר בן עזריה. ס'הייבט זיך אן מיט א דין פון רבי אלעזר בן עזריה. אז כל העבירות איז יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחבירו איז יום הכיפורים מכפר. עבירה שבין אדם ל... אנטשולדיגט, עבירה שבין אדם למקום איז יום הכיפורים מכפר, עבירה שבין אדם לחבירו איז דעמאלט דארף זיין ירצה את חברו, דאס איז דאס איז די משנה, דערנאך קומט צו גיין ווייטער די משנה און זאגט, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים. יא, רבי עקיבא קומט צו גיין און זאגט אשריכם ישראל, יא, וואס איז דער, ווער איז דער וואס, מי לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, און ער ברענגט אויף דעם צוויי פסוקים, דעם פסוק מקווה ישראל ה', און דעם פסוק וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וכל גלוליכם אטהר אתכם, אז דער אייבישטער זאגט אז וזרקתי עליכם מים טהורים, יא אז דער אייבישטער וועט אויף אונז ווארפן מים טהורים, יא, און ער וועט אונז מאכן טהור, און דאס איז דער אשריכם ישראל, אז דער אייבישטער איז דער וואס מאכט אונז טהור, און דערנאך איז דא מקווה ישראל השם, יא, מקווה ישראל השם, מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר ישראל, און דאס איז די סיום פון מסכת יומא, וואס דאס איז די מסכת וואס איז פארבונדען מיט יום הכיפורים. אז מען גיט א קוק אין די משנה ווערט די, ווערט א שאלה, וואס איז רבי עקיבא, וואס זאגט דא רבי עקיבא, און וואס איז די הוספה פון רבי עקיבא אויף דעם וואס רבי אלעזר בן עזריה האט געזאגט. בפשטות איז דאס לסיים בדבר טוב, ער וויל ענדיגן מיט א שיינע זאך, אבער, הגדה, אבער ס'איז זיכער ס'האט א קשר. און ס'איז נישט, יעדע זאך איז דאך מדויק אין די משנה. דארף זיין א קשר צווישן די מימרא פון רבי עקיבא לגבי די מימרא פון רבי אלעזר בן עזריה. ס'איז רבי עקיבא כמובן קריגט נישט אויף רב אלעזר בן עזריה, ס'נישטא דא קיין מחלוקת, ווייל ער זאגט נישט רבי עקיבא אומר, ער זאגט אמר רבי עקיבא, דער כלל אין שס איז אז ווי אין שס שטייט אמר רבי עקיבא הייסט דאס אז ער איז נישט חולק ער איז מער נישט ווי מוסיף, וואס קומט רבי עקיבא מוסיף זיין אויף רבי אלעזר בן עזריה? נאר דער ביאור אין דעם איז על פי האמור. אז דער ענין פון ר' אלעזר בן עזריה רעדט וועגן דעם וועגן דעם יום הקדוש פון יום הכיפורים. יום הכיפורים איז מכפר אויף אלע עבירות. בשעת אבער מען לערנט ר' אלעזר בן עזריה, אז יום הכיפורים איז מכפר אויף אלע עבירות, יא, דער חילוק צווישן בין אדם למקום, בין אדם לחבירו, אבער בכללות איז דער גודל העילוי פון יום הכיפורים, אז דאס איז יום הכפרה, און דאס איז מכפר אויף אלע עוונות פון א אידן, איז דעמאלט בפשטות לערנט מען אז דאס איז מצד דעם יום הקדוש פון יום הכיפורים. ווי ער ברענגט דעם פסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם. יא, דאס איז א טאג וואס דער אייבערשטער איז מכפר מכל חטאתיכם. אבער ווי ס'שטייט אין פסוק, אין פשטות הפסוק, איז כי ביום הזה יכפר עליכם, דאס נעמט זיך מיט דעם יום הזה. וואס איז א טאג וואס מצד דעם קדושת היום, מצד דעם מעלת היום, יא, מצד דעם מעלת הקודש קדשים, מצד דעם מעלת הכהן גדול וואס גייט אריין אין קודש הקדשים, אדער די עבודות של כהן גדול וואס די משנה האט אויסגערעכנט אין גאנץ מסכת יומא די אלע פרטים, מצד די אלע זאכן איז במילא איז דאס א טאג וואס דעמאלט איז יום הזה מכפר עליכם, יום הכיפורים מכפר. אויף דעם קומט צוגיין רבי עקיבא און רבי עקיבא איז מוסיף און ער זאגט, ניין, נישט נאר מצד מעלת היום ומעלת העבודה ומעלת הקדש הקדשים ווערט די כפרה אויף אלע עוונות, נאר דאס איז אשריכם ישראל, דאס קומט רבי עקיבא מוסיף זיין. אז דאס וואס יום הכיפורים טוט אויף א כפרה פאר יעדער אידן, נעמט זיך דאס מצד אשריכם ישראל, דאס איז א ענין מצד מעלתם של ישראל, וואס ביום הזה אין יום הכיפורים ווערט נתערער דעם אשריכם ישראל, ס'ווערט נתערער די נקודת היהדות, ס'ווערט נתערער ביי יעדער אידן זיין פינטעלע איד די יחידה שבנפש אט דער נקודת ההתקשרות וואס מצד דעם זאגט מען אשריכם ישראל, אז דאס איז מצד מעלתם של ישראל וואס איז נתעורר אין יום הכיפורים, וואס דערפאר איז לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, וואס די כפל הלשון דאס איז פארבונדן מיט די צוויי פסוקים וואס ער ברענגט, דער ענין פון מקווה איז אתם מטהרין, מקווה דאס איז א זאך וואס מען דארף א מענטש דארף אריין גיין דארטן זיך טובל'ען, און מי מטהר אתכם דאס איז מלמעלה וואס דאס איז אביכם שבשמים וזרקתי עליכם מים טהורים וואס דאס קומט מלמעלה. וואס דאס איז די צוויי סוגי טהרה, ס'איז דא טהרה בדרך הזוה, ס'איז דא טהרה בדרך מקווה, וואס אין דעם איז פאראן כמה וכמה ביאורים על כל פנים, אין הזמן גרמא, איצט אריינגיין אין די פרטי הביאור, זייער א געשמאקע שיחה פון רבי'ן א הדרן אויף מסכת יומא וואס דער רבי איז מבאר די פרטי העניינים אין דעם אין דעם גאנצן אין דעם גאנצן המשך המשנה. אבער די נקודה וואס איך וויל ארויסברענגען וואס דאס איז נקודה נפלאה פארבונדן מיט יום הכיפורים, יא, וואס דאס איז די משנה אין סיום מסכת יומא, וואס נאכדעם וואס מ'לערנט די גאנצע מסכת יומא, און מ'לערנט וועגן קדושת היום, און מ'לערנט וועגן קדושת הקודש הקדשים, און די קדושת המקדש און די אלע פרטים, קומט צו גיין די משנה און זאגט, אז וואס איז דער אמת'ער ענין פון יום הכיפורים וואס דערפאר איז יום הכיפורים מכפר, ברענגט ער נישט נאר דעם פסוק כי ביום הזה יכפר עליכם, וואס דארטן קענסטו דאך זאגן, אז אידן זענען ווערן נטהר דערפאר לגבי הקדוש ברוך הוא, נאר רבי עקיבא וויל ארויסברענגען דווקא די מעלה פון לפני מי אתם מצד אשריכם ישראל, דאס איז מצד מעלתם של ישראל וואס דאס איז וואס ער זאגט מקווה ישראל הוי', אז אידן זענען דער אייבישטער איז כביכול די מקווה פון עם ישראל, וואס מצד מעלתם של ישראל איז דער אייבישטער מטהר את הטמאים וואס איז מטהר יעדער אידן פון זיין טומאה וואס ער חס ושלום פון די פון די עניינים וואס זיינען הבלתי רצויים, און דער אייבישטער וואשט אים אפ מצד דעם וואס אין יום הכיפורים ווערט נתגלה די נקודת היהדות ביי יעדער אידן. וואס דאס איז דער עניין בכלל יום הכיפורים, און בפרט בשעת ס'קומט צו גיין אין דעם עניין פון פון פון תפילת הנעילה. וואס תפילת הנעילה איז דאך דער זמן, דער רגע, וואס דעמאלט איז ווערט ווי די לשון אז ס'ננעלו כל השערים, און ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין חסידות אז דער ענין פון ננעלו כל השערים איז דער פשט איז אז דעמאלט איז נאר א איד געפינט זיך צוזאמען מיטן אייבערשטן אז דער ננעלו כל השערים איז נישט ווי די וועלט מיינט אז ס'קומט צו גיין נעילה פארמאכט מען די טירן און אידן בלייבן אלע בלייבן פון דרויסן חס ושלום נאר פונקט פארקערט דער ווארט פון ננעלו כל השערים איז אז מ'פארמאכט די אלע טירן און אלע בלייבן אינדרויסן חוץ פון נשמות ישראל. און דאס איז ווי ס'ברענגט זיך אראפ דער רבי אין א מיימער, א מיימער וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, תשכ"ג, ברענגט ער דארטן אין מיימער, די מיימער המדרש, אז וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אז בשעת דער כהן גדול איז אריינגעגאנגען אין קודש הקדשים איז ער אריינגעגאנגען באופן כזה אז וכל אדם, אפילו אותם שנאמר עליהם פני אדם, דאס הייסט אפילו מלאכים, יא, וואס ווערן אנגערופן פני אדם, איז אפילו זיי געפינען זיך דארט נישט. קיינער קען נישט אריינגיין אין קדש הקדשים נאר א נשמה, דער כהן גדול, וואס דער כהן גדול גייט בשליחותם של כל ישראל, ער איז דער איינציגער וואס געפינט זיך אין קדש הקדשים, און די לשון הזוהר, ישראל ומלכא בלחודוהי, א איד מיט'ן אייבערשטן אליין, דאס איז די איינציגע זאך. און בשעת תפילת נעילה. ווערט דעמאלט נתעורר אט אט די נקודת היהדות, און דאס איז די נעילה וואס מען פארמאכט אלע טירן, ווי ער ברענגט דארטן אין די מיימר וואס שטייט אין זוהר, אז דער ענין איז על דרך ווי ס'ברענגט זיך ביי יוסף הצדיק, אז בשעת יוסף הצדיק איז נתגלה געווארן לאחיו, ווי די לשון אין פסוק אז יוסף הצדיק איז געקומען צו גיין, און די ברידער זענען דארטן געשטאנען, האט ער געזאגט אז הוציאו כל איש מעלי, קיינער זאל נישט זיין דארטן. ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו, ווייל בשעת יוסף הצדיק איז נתגלה געווארן צו זיינע ברידער, איז לא עמד איש עמו, און דארטן זאגט מען אייכעט, ווי ער זאגט אין זוהר אז לא עמד איש עמו מיינט קיינער נישט, אפילו נישט מלאכים עליונים און ספירות עליונות סדר השתלשלות, נאר דער אייבישטער מיט כנסת ישראל אליין זענען געפינען זיך דארטן, און דער גילוי הייבט זיך אן אין יום הכיפורים בשעת נעילה, וואס דעמאלט א איד שטייט און ער שרייט שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, און די המשך הפסוקים ברוך שם און השם הוא אלוקים ז' פעמים וואס דאס איז די פסוקי היחוד, וואס דעמאלט ווערט נתעורר ביי א אידן די נקודת ההתקשרות, די נקודת היחידה, וואס א איד איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, און דערפאר איז לא עמד איש עמו, קיינער געפינט זיך נישט דארטן, ווייל אין דעם מקום, אין די מדריגה, וואס ישראל ומלכא בלחודוהי א איד מיטן אייבערשטן איין און איינציגע זאך, האט קיינער קיין שייכות נישט קיין קיין מציאות נישט חס ושלום כמובן נישט פון אומות העולם און אפילו נישט פון גאנצן סדר השתלשלות און אפילו נישט מלאכים עליונים און ספירות עליונות וואס איז נאר א איד מיט עצמות ומהות און מצד דעם ווערט די שמחה גדולה ביותר ווי ס'איז מבואר אין די מיימר הידוע פון פריערדיגע רעבן פאראן א מיימר פון מוצאי יום כיפור תרצ"א ויגד לך תעלומות חכמה, וואס דארטן איז דער פריערדיגער רבי מבאר באריכות נפלאה דעם סדר העבודה פון יום הכיפורים, ווי אזוי יום הכיפורים א איד, וואס א איד איז א בן מלך, און ווי ער ברענגט דארטן דעם מיימר חזל די גמרא אין שבת כל ישראל בני מלכים הם, אמר אביי, רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי עקיבא ורבי ישמעאל, כולם אומרים, אז כל ישראל בני מלכים הם, און אין יום הכיפורים ווערט נתגלה ביי יעדער אידן דעם ענין וואס ער איז א בן מלך איז אפילו אז ער איז געווען בשביה מצד זיין הנהגה פון א גאנצע יאר גייט מצד דעם וואס ער איז א בן מלך קען ער דורכברעכן ארויסגיין מן השביה ארויסגיין פון דעם אייגענעם שביה פון דעם נפש הבהמית פון דעם יצר הרע און ער שטעלט זיך אוועק פנים בפנים אין יום הכיפורים און ער בעט מחילה וסליחה און בשעת ס'איז געגאנגען צו גיין תפילת נעילה ווערט נתעורר א שמחה גדולה ביותר ווי ער זאגט אין מאמר א שמחה גדולה ביותר פון דעם קירוב פון דעם בן מלך וואס איז צוריק געקומען צו אביו המלך די שמחה פון דעם בן מלך וואס איז געקומען צוריק אהיים די שמחה פון אביו המלך וואס זיין בן מלך נאכן ריחוק איז ער נאכאמאל נתקרב געווארן

אז אין שמיני עצרת דאס איז די אמת'ע שמחה וואס לא עמד איש עמו, די שמחה פון ישראל ומלכא בלחודוהי, זאל דער אייבישטער העלפן אז אין די טעג פון עשרת ימי תשובה, וואס די גמרא זאגט דאך אויף עשרת ימי תשובה די גמרא ראש השנה, כאן ביחיד כאן בציבור, אז די ציבור גייט אויף ווי דער אלטער רבי האט געטייטשט אז ציבור גייט אויף עשר כוחות הנפש, און יחיד גייט אויף יחידה שבנפש, אז כאן ביחיד עשרת ימי תשובה פאנגט זיך אן נתעורר ווערן ביי יעדער אידן די יחידה שבנפש, און אין יום הכיפורים בפרט, אחת בשנה, וואס דאס איז דער אחת שביחידה וואס ווערט נתעורר ביי יעדער אידן די יחידה שבנפש, און פון דארטן ביז נעילה ווערט נתעורר ביי יעדער אידן דער זמן וואס ישראל ומלכא בלחודוהי א איד מיטן אייבערשטן געפינט זיך צוזאמען, און פון דעם ווערט די שמחה גדולה, די שמחת התשובה, און די שמחה פון די ימי ס איז זמן שמחתינו, אז אז תשמח בתולה במחול ווי ס'ברענגט זיך בשם הבעל שם טוב, אז דער במחול דאס איז די מחילה, וואס דורך די מחילה פון יום הכיפורים ווערט די ס תשמח בתולה כנסת ישראל, זאל זיין די אמת'ע שמחה און מ'זאל זוכה זיין אז פון די שמחה זאל מען אריבער גיין צו די שמחת הגאולה האמיתית והשלימה. און ווי ער די וועלט בפרט ווי מ'געפינט זיך אין א זמן פון א יאר וואס איז געווען די מצוה פון הקהל זאל מען זוכה זיין טאקע זען דעם מלך אין הקהל אין חג הסוכות וואס ער זאל אונז מגלה זיין די תורה די תורה חדשה מאתי תצא און זאל מקויים ווערן דער פסוק הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עיוור ופיסח הרה ויולדת יחדיו קהל גדול ישובו הנה בגאולה האמיתית והשלימה.